בסייעתא דשמיא וביעקב לכו ונלכה במזרח ונאמר בו ה'. א גוטע וואך א גוטע וואך. נעם אראפ די דילעי. די דילעי נעם אראפ. א מזל'דיגע וואך. א וואך מיט ישועות. יעצט גייען מיר דאך אריין אין זייער א פרייליכע צייט. מ'האט שוין געבענטשט ראש חודש אדר.

ס'איז זיכער מיט יעדע מענטש האט מיט וואס זיך צו פרייען. אז נישט וואלט דער רבי, מען קען עפעס זאגן, דער רבי זאגט דאך אויך, חזל זאגן לא ניתנה תורה למלאכי השרת, מען קען, ס'האט נישט געגעבן די תורה פאר מלאכים. איז דא מיט וואס זיך צו פרייען, דארף מען זיך אויף דעם. מוהרא"ש שרייבט, ס'איז אריבערגעגאנגען יעצט זעקס וואכן, שובבים וואכן.

אבער ווי איך בין געווען א קינד פלעגט מיר מיין טאטע נעמען יעדע דאנערשטאג אין בית מדרש און א געפאקטע בית מדרש דרײַ און פֿופֿציק אין בארא פארק א געפאקטע בית מדרש מיט זקנים היינט ווייס איך נישט איז דא זקנים ס'פעלט א שטיקל דור פון פון די קריג אבער ס'איז געווען א פולע אנגעפילטע שול אלע האבן געפאסט שרייבט מוהרא"ש אזוי אסאך מאל אין אשר בנחל ס'איז גרינגער צו פאסטן ס'איז גרינגער צו מאכן סיגופים ס'איז גרינגער זיך צו קוילערן אין שניי ס'איז גרינגער צו גיין אין קאלטע מקווה'ס, ס'איז גרינגער, כ'ווייס נישט וואסערע נאך סיגופים, צו ווערן צוביסן פון מאסקיטאוס, די הייליגע צדיקים פלעגן דאס טון די סיגופים, דער הייליגער ר' מיילך פלעגט זיך אריינזעצן אין א פלאץ וואס איז וועטלענד, זומער, זומפיג, אלע קריכעדיגע קריכן דארט האבן אים. אויסגעביסן, און ביז ס'איז שוין נישט געווען וואס צו בייסן, פלעגט ער זאגן מיילעך, אפילו די מאסקיטאוס ווילן שוין נישט קומען צו דיר, אזוי זינדיג ביזטו. עבודות, עבודות וואס צדיקים מאכן. זאגט מוהרא"ש, ס'איז גרינגער קל יותר לצום ולסגף, ס'איז גרינגער צו פאסטן, ס'איז גרינגער זיך פייניגען ווי צו זיין פרייליך. זיין פרייליך דאס איז די שווערסטע עבודה, די לצים מאכן חוזק, ברסלב פרייליך ביסט פרייליך, ברסלב איז פרייליך, מען דארף פרייליך, עס איז גארנישט אזא גרינגע זאך, דו מאכסט דיר, פרוביר דיר צו זיין פרייליך, שווערע מצוה, אבער אז דער רבי האט געזאגט זיין פרייליך, דארף מען זיין פרייליך, וויאזוי איז מען פרייליך, אז א מענטש נעמט אריין אמונה, אז דער מענטש ווייסט אלעס דער אייבערשטער, אלעס וואס פאסירט איז אייבערשטער. א מענטש ווייסט קיינער קומט מיך גארנישט. איך האב געהערט א שיעור פון מוהרא"ש, מוהרא"ש זאגט אויב א מענטש מיינט איינער קומט אים דארף ער גיין צו א פסיכיאטער, דארף ער גיין אויף טערעפי, אינטערעסאנט מוהרא"ש, די ערשטע מאל איך הער מוהרא"ש מ'דארף גיין אויף טערעפי, אויב א מענטש לעבט מיט די מחשבה מ'קומט מיר, מענטשן קומען מיר, מיין ווייב קומט מיר, מיין מאן קומט מיר, מיין טאטע קומט מיך, מיין שווער קומט מיך דא אין געלט, ער צוקריכט מיט זיין שווער ווייל די שווער האט אים נישט געקויפט א קאר סיט, האט אים נישט געקויפט א קערידזש ווען ער געהאט די ערשטע קינד, און פאר די שוואגער האט מען יא געקויפט. דו לאכסט, אבער איך ווייס משפחות וואס רעדן נישט זענען צוקריגט, שוין אריבערגעגאנגען א לאנגע צייט, און די גאנצע מחלוקת האט זיך אנגעפאנגען וועגן א קערידזש מיט א קאר סיט מיט א קריב. די שווער האט אים נישט געקויפט א קריב, א קליינע קריב א וויגעלע פארן קינד און פארן שוואגער האט מען יא געקויפט, און ווער רעדט נאך פארן שוואגער האט מען פארן אנדערע אנדערע טאכטער האט ער געגעבן א דאון פעימענט, און פאר מיר האט ער גארנישט געגעבן, נו מענטש דארפסט גיין דארפסט גיין צו א פסיכיאטער, עפעס פעלט דיך אז דו האלסט א מענטש גייט ארום מיט אזא מין געדאנק, מען קומט מיר, איינער קומט מיר עפעס. מענטשן קומען מיר, און דער גבאי קומט מיר, מען קומט מיר עליה, און דער קומט מיר דאס, און דער קומט מיר. אז א מענטש נעמט אריין אין זיך אין שום מציאות מבלעדיך יתברך כלל, ס'איז גארנישט דא, ס'איז נאר דער אייבערשטער איז דא, און איך דאנק און איך לויב דעם אייבערשטן פאר וואס איך האב, הייבט ער אן פלוצלינג צו ווערן פרייליך, מען הייבט אן שפירן טעם גן עדן אין לעבן. אלע פראבלעמען פאלן אוועק, אלע פראבלעמען פאלן אוועק, ווייל אלע פראבלעמען איז נאר אין מח, הער א אינטערסאנטע זאך, פראבלעמען איז נישט קיין מציאות'דיגע זאך, ווער וויל אריינגיין אביסל אין טיף טיפקייט, אפלערנען א זאך, נישט פלאטשיג, לאמיר אריינגיין טיף, מ'האט גערעדט שבת פון דעם אז דא מענטשן וואס קענען, זיי קוקן אויף א זאך, זיי זעען די זאך, זיי, ס'איז נישט פלעין אזוי, נישט דא א זאך פראבלעמען, פראבלעמען איז אין מח. נישט דא קיין פראבלעמען, ס'איז נישט קיין מציאות'דיגע זאך א פראבלעם, אלעס איז די מח. דער הייליגער בעל שם הקדוש האט אמאל געזאגט פאר זיינע תלמידים, מען האט גערעדט פון די זאך, בעל שם הקדוש האט גערעדט פון דעם אז מען נעמט אריין אייבערשטער אין זיך, אלעס איז גוט. האט א תלמיד געזאגט וואס ס'שיינע דרשות. ווייסט ווען דער ערשטער איז? כ'דארף דעקן די מיינע קארטלעך. ס'איז נישט דא קיין ס'איז נישט דא קיין קאווער אין די באנק פאר מאנטאג צופרי. וואס איז אלעס די מח? בעל שם הקדוש זאגט גיי דא אין די זייט, דא וואקט א וואסער טרעגער, דעמאלטס איז געווען וואסער טרעגער היינט איז אנדערע. גיי שטעל אים אפ, פרעג אים, פרעג אים וואס ער מאכט. און ער גייט א וואסער טרעגער גייט און ער שלעפט זיך מיט צוויי אמפערס וואסער. וואס מאכסטו? וואס מאך איך? אשש! א ביטער מזל האב איך! גאנצע בית מדרש, דער מאכט געלט און דער זיצט אויף געלט און דער האט געלט און דער דער איז א קמצן דער איז א קארגער, ווען א מענטש ווען א מענטש איז דערביטערט ווייסט ער פונקטליך ווער ס'איז א קמצן און ווער נישט, ער ווייסט פונקטליך ווער ס'געבט צדקה און ווער געבט נישט גארנישט, און דער און דער, ברוגז! איך שלעפ זיך ארום דא אויף דער עלטער מיט צוויי אמפערס וואסער, ס'איז ברוגז, איך דארף ארויפגיין אויף בנינים, קינדער שרייען מיך נאך. שוין, אויסגעהערט. וואס קען מען זאגן, א מענטש שרייט, א מענטש רעגט זיך, מען דארף וויסן וויאזוי מחזק צו זיין א מענטש, מען קען נישט צוגיין צו א מענטש ווען א מענטש איז אין א בעד מוד, און ברוגז, קענסט אים נישט זאגן אלעס די אייבערשטער, דאס וועט מער אויפרעגן. ס'איז דא ווער ער האט דיר געגעבן א פראסק. זאג מיר נישט אלעס די אייבישטער יעצט. ווען א מענטש פארלירט די אמונה, דארף מען זען וויאזוי מ'קען אים ארויסנעמען, רעדן פון אנדערע זאכן, און נאכדעם, אז דו וועסט אים אמאל מחזק זיין, קענסטו מער אויפרעגן. זיי קומען צוריק, זיי פארציילן פארן הייליגן בעל שם טוב פונקטליך די גאנצע סיפור. שוין. גייט אריבער אפאר טעג, און דער בעל שם הקדוש ווארט, ווייטער, רעדט מיט זיינע תלמידים, נישטא קיין פראבלעמען. אלעס איז די מח. אלעס ווען א מענטש נעמט אריין אין שום מציאות נישט דא גארנישט נאר דער אייבערשטער ס'ווערט אים גוט. וואס הייסט וואס איז זיך מעשה וויאזוי מאכט מען אה דא וואקט אדורך דער וואסער טרעגער מען קוקט ארויס פון פענסטער גיי שטעלטס אים אפ און וואס מאכסטו וואסער טרעגער ברוך השם ס'איז מיר אזוי גוט ס'איז מיר אזוי גוט וואס הייסט איר ארבעט נישט שווער. איז זייער שווער. וואס טו איך? וואס טו איך שוין? איך שלעפ אביסל וואסער. איך דארף גארנישט אינוועסטן. איך דארף נישט קיין קיין קיין קרעדיט. און איך דארף נישט קיין מארגיטשעס. איך שעפ וואסער פון טייך. איך קלאפ אריין אין א טיר. ווער וויל אביסל וואסער? און מען צאלט מיר. איך האב מיט קיינעם גארנישט. יא, אבער וואס הייסט? דארפסט דיך ארויפשלעפן? זאגט ער, יא, יעדער מוטשעט זיך. ס'איז גארנישט. דאס איז א קלייניקייט. און זיי קומען צוריק זאגן פארן רבי'ן, יא רבי, דאס איז עס. בעל שם הקדוש זאגט אלעס איז די מח וויאזוי די מענטש נעמט עס, און אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך זיץ דא מיט די בחורים און די בחורים האבן חתונה ווערט שוין אביסל מער קאמפליקעיטעד, ישיבה עפענען א ישיבה ברוך השם ס'איז שוין דא זיצן מיט בחורים ברוך השם, מ'האט חתונה, געב, געב בענקלעך גיב משה ארי' כ'האב דיר געבעטן אז אז יונגע יונגעלעך זיצן אויף בענקלעך עס איז געקומען ר' יידל, געב א בענקל פאר ר' יידל. א בענקל. משה ביסט נאך א אינגערמאן. וואס האב איך געוואלט זאגן? אה, רעדסטו מיט איר, רעדסטו מיט מענטשן. איז איז, נישט אז עפעס האט זיך עפעס געטשעינדזשט אין לעבן. אסאך מאל א מענטש באקומט א גוטע פרנסה, א מענטש גייט ארויס פון חובות, און א מענטש האט, זעהט שוין א ישועה, אבער זייער אסאך מאל די זעלבע מצב. אזוי געפערליך, אזוי שווער, ער קען נישט ציען נאך א מינוט אין לעבן. צוויי דריי טעג שפעטער, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, איז אלעס איז אין די מח, אז דער מענטש נעמט אריין דער אייבערשטער איז דא, און דער אייבערשטער פירט אלעס, דער בעל שם הקדוש זכותו יגן עלינו מוצאי שבת פארציילט מען זיך פון הייליגן בעל שם טוב, ס'איז מסוגל פאר די גאנצע וואך, האט דער הייליגער בעל שם טוב געזאגט, מען וויל שטראפן א מענטש, נו נו, יאסי. מען קען גיין רעדן אינדרויסן, נישט רעדן דא. מען וויל שטראפן א מענטש, נעמט מען אים אוועק די אמונה. ווילאנג א מענטש ווייסט די אייבישטער איז דא, דער אייבישטער מאכט אלעס, דער אייבישטער איז דא, אלעס איז אייבישטער, וואס זאל נאר פאסירן, מיך, מיין ווייב, מיין מאן, מיין פעמילי, מיינע קינדער, מיין געלט, מיין נישט געלט, מיינע פראבלעמען, מיינע שכנים. אלעס איז דער אייבערשטער, איך ליג אין די הענט פונעם אייבערשטען, נישט שטראפן, קענסט אים נישט שטראפן, ער ווייסט אלעס איז דער אייבערשטער, אז ס'איז אויסגעלאשן די אמונה, א מענטש לעבט, אזוי איז עס, דאס איז מיין מזל, ס'דא די עשירים זיי האבן געלט און איך דארף זיך מוטשענען, א מין חוצפה, און ס'דא די, ווי הייסט די משפחה, מיין טאטע מיט מיין שווער. קיינער געבט מיר נישט, מען געבט מיר נישט, ער האט פארגעסן פונעם אייבערשטן, הייבט ער אן צו ווערן א בייזער מענטש, הייבט ער זיך אן אויפצורעגן, דאס איז געווען די עבודה פון די הייליגע צדיקים בעל שם הקדוש ותלמידיהם, ביז דער הייליגער רבי אריין צו שיינען אין מענטשן זאלסט וויסן אלעס איז דער אייבערשטער, מוהרא"ש האט פארציילט. מוהרא"ש האט פארציילט, הערטס א מעשה פון הייליגן מוהרא"ש פארציילט אז בשעת דער בעל שם הקדוש זכותו יגן עלינו איז ארום געגאנגען דאס אריין לייגן אין די וועלט ס'איז נישט געווען פארדעם פארדעם איז געווען ס'איז געווען בית מדרש לומדים זיי האבן מיטן אייבערשטן המון עם געפאלן נעבעך שטיקער, ביז מען מענטשן האבן אפגעלאזט די מענטשן האבן אפגעלאזט די אידישקייט מענטשן האבן אפגעלאזט די תורה בעל שם הקדוש איז ארום געגאנגען רעדן צו פארמערס. קוטשערס, ער מיט א מיל און ער מיט א ביר, די אייבערשטער איז אין די מיל און די אייבערשטער איז אין די ביר און די אייבערשטער איז אין די קיען אין די מילך, איז געקומען עפעס א גדול צום בעל שם הקדוש זיך טענה'ן מיטן בעל שם הקדוש, א נייע זאך, וואס הייסט דו מישט אויס די יוצרות? דא א באשעפער, דא א באשעפער אויבן, און נאכדעם איז דא וואס מישט מען דא אויס, דא קוטשערס בעל עגלות, זיי מיט די פערדן, זיי פארשטייען נישט מער ווי פערדן, און זיי מיט די מילך, און זיי מיט די בראווער, מיט די ביר, מיט. דער בעל שם הקדוש זאגט ניין, ניין, אלעס איז דער אייבערשטער, יעדע זאך, פון יעדע זאך שרייט ארויס אייבערשטער, און בשעת זיי רעדן, הערט מען קלאפן, און. בעל שם הקדוש עפענט די טיר קומט אריין א ערל א גוי, איר דארפט עפעס פאררעכטן? איך בין א פיקסער מען, איר דארפט עפעס פאררעכטן? בעל שם הקדוש זאגט ניין, גיבט א שמייכל, ניין, ניין, זיכער, עפעס, עפעס פאררעכטן? א טיש, א בעט, א בענקל? ניין, אלעס איז פיין. דער גוי גייט ארויס און דער בעל שם הקדוש שמייכלט און ער פרעגט אים וואס שמייכלסטו? זאגט ער דאס איז א דאס איז פון הימל געוואלט קומען איך זאל מאכן א חשבון הנפש באשעפער וויל מ'זאל מאכן א חשבון הנפש מיין טיש איז מסודר איך עס אזוי ווי עס דארף צו זיין מיט דרך ארץ מיין בענקל איז מסודר מיין בעט איז מסודר איך דארף תשובה טון דער גדול קוקט אן דעם בעל שם טוב אראפגעפאלן פון די לבנה. פון הימל שיקט מען א גוי צו דיר, נישט דא אזא זאך, אלעס קען איך נאך אויסהערן, אלע דיינע נייע זאכן וואס דו רעדסט, דאס קען איך נישט אננעמען, דאס קען איך נישט אננעמען, אז דער אייבערשטער וויל דיר שיקן א רמז פון הימל, זאל ער שיקן א מוסר זאגער זאל אריינקלאפן, א מגיד זאל, א גוי זאל קומען קלאפן אויפן טיר, ווילסט עפעס, דאס איז א טענה, און ער טענה'ט זיך מיט בעל שם טוב, ער האט פלעין טאקע געוואלט פאררעכטן, ער איז טאקע א מענטש וואס פיקסט זאכן. בעל שם הקדוש זאגט אים, דו קענסט עס נישט גלייבן, דו ווילסט נישט גלייבן, אלעס ווענדט זיך אין די רצון, א מענטש האט א ווילן. ער האט זיך אויפגעהויבן איז אוועק געגאנגען, און ער גייט אויפן וועג דער ער פארט אהיים דער רב, הערט ער שרייען, לויפט ער שטעלט ער אפ זיין פערד און וואגן ווי שרייט מען, שרייט זעט ער אז איינער איינער איז אריין געפאלן אין א גרוב, א א פערד מיט א וואגן א פרץ, זאגט ער אים נעם מיך ארויס, ראבינער נעם מיך ארויס. זאגט ער, איך קען נישט, איך קען נישט ארויסנעמען קיין מענטשן. זאגט ער, דו קענסט יא, דו ווילסט נישט, דו קענסט יא, דו ווילסט נישט. בעל שם, און דער דער רב הייבט אן טראכטן, דאס האב איך ממש יעצט געהערט פונעם פונעם בעל שם טוב, דו קענסט יא, דו ווילסט נישט, אדער דו וועסט וועלן. האט ער שוין גלייך פארשטאנען און איז צוריק געגאנגען און האט תשובה געטון און האט געזאגט פארן בעל שם הקדוש אז ער נעמט יא אן אלעס. דאס איז געווען די עבודה. דאס איז געווען די עבודה פון די הייליגע צדיקים און דאס און דאס איז די גאנצע זאך פון הייליגן רעבן. וואס איז ברסלב'ע חסידות? וואס איז ברסלב'ע חסידות? דער רבי קומט צו אונז פשוט'ע מענטשן ווי אונז זעמער, אונז זאל מיר וויסן דער אייבערשטער איז מיט אונז, דער אייבערשטער ווייסט אז דו דארפסט צאלן מארטגעדזש, דער אייבערשטער ווייסט דו דארפסט צאלן רענט, דער אייבערשטער ווארט זאלסט רעדן צו אים, זאלסט אים בעטן, אים בעטן הייליגער באשעפער איך דארף איך דארף באצאלן מארטגעדזש איך דארף באצאלן רענט, הייליגער באשעפער איך דארף באצאלן לעקטער, הייליגער באשעפער איך דארף באצאלן געז, גראסערי, בעט דעם אייבערשטן, לייג אריין דעם אייבערשטן אין, נישט דא קיין גשמיות מיט רוחניות, כ'האב געשמועסט שבת צופרי וואס די, דא שמועסן אפאר אינגעלייט דא אינדרויסן וואס וואס די וואס דער רבי געבט אונז, אין די וועלט איז דא גשמיות און רוחניות. א שיינע קאר, ס'איז דאס איז שוין א, דאס איז געמאכט געווארן פאר פשוטע מענטשן, דאס איז נישט קיין, און נאכדעם דא א רוחניות'דיגע מענטשן, זאג איך אים וואס איז ביי מהראש, וואס וואס לערנט מהראש, וואס לערנט מען דא אין חדר פון מהראש, טראכסטו פונעם אייבערשטן, דו גייסט אין דיין קאר, שקויעך אייבערשטער איך האב א קאר. דו צינדסט אן א קאר, אייבערשטער העלף כ'זאל אנקומען בשלום, און דו געבסט נאך אביסל צדקה, דער רבי זאגט אז פאר מען גייט פארט ארויס אויפן וועג דארף מען געבן צדקה, ס'איז גוט צו האלטן א קאפ, אין מען לייגט אריין א פרוטה, א פעני, א ניקל, וואס מען האט אין טאש, הייליגער באשעפער העלף כ'זאל אנקומען בשלום, און מען זאגט תפילת הדרך, איז די קאר, אייבערשטער! און אויב דו טראכסט נישט פונעם אייבערשטן, קענסטו האבן א פערד און וואגן, און ביסט א פערד וואס גארנישט איז. אין אמאליגע צייטן איז געווען, איך בין נאך פון די עכטע אידן, די אמאליגע אידן איך גיי מיט א פערד און וואגן. מוהראש האט פארציילט אז איינער האט געפאסט עפעס פערציג טעג, און נישט געשלאפן אין א בעט פערציג טעג, און ער האט געוואלט זוכה זיין צו זען אליהו הנביא, געגאנגען צום רב, און שוין פערציג טעג עסט ער, עסט ער גארנישט, שוין פערציג טעג שלאפט ער נישט אין א בעט, און ער האט נישט געזען אליהו הנביא. האט אים דער רב געזאגט, האסט נישט געזען אליהו הנביא, קום איך וועל דיך ווייזן. ער האט זיך שוין אזוי געפרייט אז ער גייט אים ווייזן אליהו הנביא, ער טראגט אים אינדרויסן פון שטאט, און ער טראגט אים אין שטאל אריין,

און מען זעט דאך, און דער קדושת לוי זעט ווי איינער פון די תלמידים קוקט אזוי דארט, זאגט ער אים יונגערמאן, אליהו הנביא קומט נישט אריין פון טיר, ס'איז דא אינעווענדיג, ס'איז נישט דארט, ס'איז אין מח, ס'איז די אמונה אינעם אייבערשטן, די דביקות, קענסט מיך נישט אוועקנעמען פונעם אייבערשטן, און דאס ברוך השם מען האט א שטעטעלע און מען האט א חדר מיט א סקול, קינדער באקומען עס פון וויגעלע. פון וויגעלע קינדער נאך פאר זיי קענען רעדן, ערשטע ווארט וואס זיי הייבן אן זאגן, שקויעך אייבישטער, ערשטע ווערטער פון פון, שטייט ביי ביי קרית ים סוף איז געווען אזא מין גילוי אלוקית, קינדערלעך האבן געהאלטן אינמיטן זייגן פון די מאמע, האבן זיי זיך אוועק געדרייט פון די מאמע, און ארויס גענומען און און געוויזן זה קלי ואנוהו, קינד, עס איז געווען אזא גילוי אלוקית, אזוי זאגט די גמרא. וועט יעצט האבן מער סדר. זה קלי ואנוהו, זה קלי ואנוהו, דאס איז דער אייבערשטער, דאס האבן מיר דא, אז אונז זעמיר מקורב צום הייליגן רעבן, אונז זעמיר אנגעקומען דא אין היכל הקודש און מען קען געבן פאר די קינדער נאכאמאל אייבערשטער און נאכאמאל אייבערשטער, די גאנצע מערכת החינוך ביי אונז איז געבויט אויף די איין זאך, נאכאמאל מען לערנט, ווער ס'וויל זאל נישט מורא האבן. און מען לערנט און מען קען די גאנצע קריקעלעם און די גאנצע ענגליש, און איך זאג אייביג פאר די אינגעלייט וואס וואס וועט זיין, און איך קען נישט זאגן מיין באבע האט באקומען א הונדערט פלאס אין אונגארן אויף סאלא קאקא, זי האט געקענט גוט, זי האט געקענט פונקטליך, זאג איך, ניאא, איך קען עס נישט, איך קען עס נישט פראנאונסן. זיי זענען געווען פון די אויסגעצייכנטע קינדער, און דער אייבערשטער האט זיי אוועקגעשיקט אין אן אנדערע מדינה, אז דער איד איז נישט קיין אמעריקאנער, דער איד איז א איד, דער איד איז א איד, און דאס לייגט מען אריין אין די קינדער, די גאנצע מערכת החינוך איז געבויט אויף די איין זאך, קינדער זאלן וויסן אלעס איז אייבערשטער, און באלד וואקסט ער אויף, און באלד האט ער חתונה, און באלד גייט זיך אויסגיסן עפעס, און באלד גייט זיך עפעס פארברענען, און באלד גייט מען באשטעלן און עס איז נישט אנגעקומען. און היינט נאכט איז די שמחה, און ס'קומט גייט אנקומען נעקסטע וואך, ס'איז עפעס געשען, און מ'גייט, גוט, מ'גייט זיין ווייטער פרייליך, הערסט? און מ'גייט זיין ווייטער פרייליך, קיינער גייט נישט זיין שולדיג פון מיר, נישט מיין ווייב, און נישט מיין מאן, און נישט מיינע קינדער, און נישט מיינע עלטערן, נישט מיין שכן, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער איז דאס. משנכנס אדר מרבין בשמחה, וויאזוי קען מען זיין פרייליך, מ'גייט אנהייבן לערנען דעם הייליגן רבינ'ס ספרים,

דא ביי די קארנער וואוינט דא איינער שווארץ, ווייסטע, נו, ווייסט נישט פון קיין אידישקייט צו זאגן, דא אראפ וואוינט איינער גרינפעלד, ער האט געלערנט אלס יונגל אין אנקערמאן, דינק דינק דיין חסידות, נו, האט ער חתונה געהאט דא מיט א שיקצע, מיט א ערלית. וואוינט אין ליבערטי, ער וואוינט אויף האשקי, מ'דארף לערנען דעם רבינ'ס ספרים, אז מ'וועט לערנען די רבינ'ס ספרים, באקומען א שטארקע אמונה, נאכאמאל לערנען די רבינ'ס ספרים, איז נישט קיין זאך וואס איך כאפ שוין, איך כאפ שוין, איך האב שוין געהערט, איינער פרעגט וויאזוי קען מען הערן דרשות נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, איז ווען ס'איז עפעס א חכמה, ווייסט א מענטש גייט דיר אויסלערנען וויאזוי מ'מאכט לעקטעריק, וויפיל מאל גייסטו מיר עס איבערזאגן, האסט מיר געזאגט נעגעטיוו פאזעטיוו, ס'גייט אהער ס'גייט אהין, ס'טוט זיך אזוי און. שוין האסט מיר עס אויסגעלערנט. אמונה, דאס איז נישט אזוי ווי איך האב אמונה. עס גייט ווייטער און ווייטער, יעדע מינוט ווערט מען מער מיט דעם און מער מיט אמונה, מער מיט אמונה. אזוי קען מען זיין פרייליך אז מען נעמט די עצה פון הייליגן רעבן, רעדן צו די אייבערשטער. עפעס איז דיר שווער אין שטוב, האסט דיך צוהאמפערט מיט דיין ווייב, עטס רעדט שוין, עטס רעדט שוין נישט פאר צוויי טעג, מען רעדט שוין נישט פאר צוויי טעג, מען רעדט שוין נישט פאר דריי טעג. גיי ארויס אינדרויסן, רבונו של עולם העלף מיך, כ'וויל האבן שלום בית, רבונו של עולם העלף מיך, צו קענען זיין א וותרן, צו קענען נאכגעבן, צו קענען נאכגעבן, ס'איז אזא שיינע זאך א מענטש קען זאגן, זיי מיך מוחל, זיי מיך מוחל, א מענטש קען זאגן זיי מיך מוחל אפילו איך האב גארנישט געטון, ווען דו האסט מיר וויי געטון, קענסט עס באווייזן? חתן קענסט עס באווייזן? ס'איז א שווערע שווערע זאך, אבער ס'איז אסאך שווערער אז מ'קען עס נישט טון, די לעבן קען זיך ענדיגן פון א גארנישט, דו הערסט מענטשן גט'ן זיך פון א גארנישט, פון א גארנישט, פון נישט קענען זאגן איים סארי, נישט קענען זאגן איים סארי ווען מ'דארף נישט זאגן איים סארי, ווען יענער דארף זאגן איים סארי, איים סארי.

די אייבערשטער וועט מיר אויכעט מוחל זיין, דו מיינסט אז ס'קומט זיך אונז אז מ'זאל אונז מוחל זיין? קומט זיך דען פאר א מענטש מ'זאל אים מוחל זיין? א מענטש נאכאמאל גייט ער זינדיגן און נאכאמאל גייט ער זינדיגן, און דער אייבערשטער איז נאכאמאל מוחל, און דער אייבערשטער איז נאכאמאל מוותר, און נאכאמאל, נישט מוותר, מ'טאר נישט זאגן מוותר, א מענטש טוט תשובה, דער אייבערשטער איז מוחל, נאכאמאל מוחל, דאס דארף מען, דאס באקומט מען דורך אסאך התבודדות ותפילה, רעד מיט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך. איך זאל קענען איבערבעטן און איך זאל קענען איינבייגן די קאפ און איך זאל וויסן קיינער קומט מיר גארנישט, ווען א מענטש נעמט אריין די זאך אז קיינער קומט מיר גארנישט, שוין א אויסגעלייזטער מענטש. אבער ווי נישט ווי אז מיינע קינדער וואלטן ווען געדארפט דאס טון פאר מיר, און מיין ווייב וואלט ווען געדארפט דאס טון פאר מיר, און און אויך בכלל די קהילה וואלט ווען, די קהילה וואלט מיר ווען געדארפט אנערקענען. שוין, גארנישט, איך גיי צום אייבערשטן און איך נעם אריין די אייבערשטער אין מיר.

דא איז אסאך רעבעס, דא איז אסאך צדיקים, וואס דארף מען דעם רעבן? אז דער רעבע לאזט זיך אראפ צו מיר, דער רעבע לאזט זיך אראפ צו צדיקים, זיי נעמען זייערע חבריא, אויסגערופענע אינגעלייט, חשוב'ע, דער רעבע קומט אראפ צו מיר, ס'דא א רעבע וואס פארשטייט מיך, וואס ער קען מיך ליידן, און אפילו איך האב געזינדיגט, און אפילו איך האב זיך פארשמירט,

דאס איז איין רבי, מענטשן פרעגן וואס ברסלב ברסלב, מאכסט אזוי אוועק יעדן איינעם, כ'מאך קיינעם נישט אוועק, כ'מאך קיינעם נישט אוועק, ס'איז דא א רבי וואס קען מיך שמעקן, איך שטינק, נא, רוגע, שטינקסט נישט, א ברייטע שפראך, פארשטייסט, מען זאגט ווען מ'האט געזינדיגט, און נאכדעם, מענטשן האבן געהאט טענות ווען כ'האב געעפנט די ישיבה, ער רעדט איין די בחורים מען דארף תשובה טון, און נאכדעם אדרבה, אדרבה, מסכים, קיינער דארף נישט תשובה טון, קיינער דארף נישט קיין תיקון, לאז אפ. דאס איז געווען איינע פון די טענות מען האט געהאט, א בחור קומט אריין אין ישיבה, מען הייבט אים אן זאגען, דו דארפסט א תיקון, דו האסט געזינדיגט. ווערט ער צובראכן, נו וועט מען אים מחזק. צוברעך נישט, און זיי נישט מחזק, און לאז, לאז די וועלט פארן. שאקל נישט גארנישט. מאך נישט, מאך נישט קיין נייעס, לאז, לאז פארן. ס'איז עולם השקר, פאפ, יעדער פאפט, פאפ, און שוין.

חומש מיטן תרגום, ס'איז אזא השגה, א תיקון הברית, א מענטש האט געזינדיגט אין פגם הברית די מח איז אים צושאקלט ער האט שוין נישט, נעמט א חומש יעדן טאג אביסל חומש, עפעס א נייע מח באקומט מען, פרוביר עס אויס, פרוביר עס אויס, גיי דריי דיך פון איין נערוון דאקטאר צום צווייטן נערוון דאקטאר, פון איין ספעציאליסט ביזן דריטן ספעציאליסט, נעם א חומש. זונטאג ביז שני, חומש חומש תרגום, מאנטאג פון שני ביז שלישי, איינמאל חומש נאכאמאל חומש תרגום, דינסטאג, ביי דינסטאג גייסטו שוין שפירן בעסער, ביי דינסטאג גייסטו פילן בעסער, דאס איז נישט קיין וויץ, ס'איז א רחמנות אויף מענטשן, די מענטשן דרייען זיך ארום, סאפערן, דו ווייסט וואס גייט אריבער אויף מענטשן, דו ווייסט, איז די יעדע ווארט ענקזייעטי? ש. די אייבערשטער אפהיטן דאס איז נישט ווי א האנט טוט וויי ס'גייט זיך באלד א האנט טוט וויי באלד גייט זיך עס אויסהיילן כ'האב געכאפט א קלאפ אייבערשטער אפהיטן א קעסט אוי ווי ווי לאנג זעקס וואכן זעקס וואכן פיין ווי לאנג א סקוטער א צובראכענע פיס די אייבערשטער אפהיטן ווי לאנג א האלבע יאר אקעי ס'גייט אריבער דו ווייסט דו ווייסט וואס טוט זיך דא אין די מוח'ל די קליינע קעסטעלע ביי מענטשן. אינדרויסן קענסטו נישט חלומ'ן, א מענטש קען האבן א שיינע קאר, א שיינע הויז, א שיינע ביזנעס, ביי פרויען, אנגעטון שיין, נארמאל, א נארמאלע מענ. אינעווענדיג, צופארן, צופארן, האט נישט, האט נישט קיין מנוחה, קען נישט שלאפן, קען נישט גיין, איינגעשפארט אינדערהיים, גייט נישט ארויס, חשבונות, יעדע זאך, אויף יעדע איינעם קלאפט עס אויס ערגעץ אנדערש. נעם, נעם א עצה פון רעבן, נעם א עצה פון רעבן, נעם א חומש יעדן טאג, פרוביר עס אויס. כ'וויל נישט כ'וויל נישט קיינעם אוועק נעמען קיין פרנסה אבער עס איז די בעסטע ווייטעמין אדרבה מען דארף נעמען ווייטעמינס און מען דארף טון אלע גוטע זאכן פאר די געזונט אבער נעם אביסעלע ווייטעמינען פון חומש פרוביר עס אויס פינעף מינוט געב איך דיר זעקס מינוט זיבן מינוט ווי לאנג נעמט מעביר סדרה זיין? זעקס מינוט, זיבן מינוט, כ'ווייס נישט, צען מינוט, חומש, חומש, תרגום, ביז שני, גיי, מאך צו, גענדיגט, מאנטיג, פון שני ביז שלישי, חומש, חומש, תרגום, דינסטיג, וועסט שוין פילן בעסער, און דאס איז נישט קיין דזשאוק, דאס בארואיגט א מענטש, א מענטש הייבט אן פילן. איך האב עפעס אין לעבן, א טעם אין לעבן, יעצט קען מען גיין, זונטיג, די ווייב וויל גיין, מען דארף גיין דא היינט, מען גייט דארט, פיין, איך גיי גיין, איך גיי גיין פארברענגען, איך גיי גיין שאפינג, איך גיי גיין, ס'ווערט שוין ווארעמע וועטערס, איך גיי ארויסנעמען די קינדער, מען גייט גיין עסן, מען גייט אין א פארק, יא אבער קודם גיי איך דאווענען, אביסל חומש, אביסל חומש, פרוביר עס אויס, ביז שני, ביז שני.

משניות מוז מען האבן, משניות מוז מען האבן, מען מוז האבן יעדן טאג, דער רבי זאגט וואויל איז א מענטש, ער עסט יעדן טאג פרקים משניות, נו, א פרק משניות, צוויי פרקים משניות, כסדרן, סדר. דער רבי לאזט זיך אראפ צו מיר, נעמט מיך ארויס ווי איך בין, פילט מיך, טוט מיך אן מיט שיינע תורה, טוט מיך אן מיט אמונה, דאס קען מען נישט משיג זיין, דאס דרך הלימוד דאס איז נאר פאר די מענער, און די פרוי פרעגט וואס זאל איך טון? וואס זאלסטו טון? דו, דו, דו האסט דאך, דער רבי האט געזאגט פאר די תלמידים, איך וויל עטס זאלטס רעדן צום אייבערשטן אזוי ווי די פרויען, רעד צום אייבערשטן ענגליש, אידיש, וואס איז א שפראך, ספאניש, רוסיש, וואסערע שפראך, דער אייבערשטער פארשפרא, פארשטייט אלע שפראכן.

דאס מאכט מיר נאך געבן קורצע דרשות. דאס מאכט מיר געבן קורצע דרשות. הייבן אן צו ווערן שווער. פרוביר עס אויס דא אין שטעטל, אזוי געשמאק, אזוי לעכטיג דא, מ'וואוינט צווישן די ביימער, גראזעלעך. הייליגער באשעפער העלף מיר. און ווען מ'רעדט צום אייבערשטן מוז מען געדענקען אויך דאנקען דעם אייבערשטן. דער רבי זאגט, רעדן צו די אייבישטער איז אזוי ווי אזוי ווי א שווערד, מען קען עס נישט בייגן נישט אהער נישט אהין, מען דארף גיין אינמיטן, סאו וואס הייסט בייגן אהער און אהין? אז א מענטש דארף האבן די זאך פון דאנקען די אייבישטער און בעטן די אייבישטער, ביידע, הייליגער באשעפער איך דאנק דיך, ביסט אזוי גוט צו מיר, און איך בעט דיך העלף מיך מיט דעם. מענטשן צאלן אזוי סאך געלט היינט פאר מענטשן פלעין זאלסט מיך אויסהערן,

רעד צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך וויל רעדן צו דיך, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל קענען רעדן צו דיך, הייליגער באשעפער איך זאל דיך שפירן, דארפסט א שידוך, וועם וועסטו, וועם וועסטו גיין פאר שידוך, ווער קען העלפן פאר שידוך, גיי צו די אייבערשטער, פלוצלינג דו זעסט א חתן דא, דאס איז א זאך וואס איז שלא כדרך הטבע. א חתן, א לעכטיגע חתן בנימין גייט חתונה האבן ראש חודש, א לעכטיגע חתן, בעט דעם אייבערשטן יעדן טאג, גארנישט, פלוצלינג ס'ווע, ער קומט פון איין מדינה, פון א צווייטע מדינה, ס'ווערט א שידוך, נאר נישט, נאר נישט.

דאס איז דאך ווי כנגד די ברכה חן מקום על יושביו, ער וויל וואוינען דא, און ער זאגט דא איך וויל וואוינען דא, מענטשן אזוי די גאנצע וועלט האט דער אייבערשטער געמאכט אזוי עס זאל ווערן באוואוינט, יעדער דאס איז מיין פלאץ איך גיי נישט אוועק פון דא, א צווייטער זאגט דא איז מיין פלאץ, איז דאך עס א זאך וואס האט מיטן אייבערשטן צו טון, נישט קיין נישט קיין זאך וואס מען קען זאגן ס'איז יא שיין ס'איז נישט שיין, ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, חן אשה על בעלה. הייליגער באשעפער העלף מיר ס'זאל זיין חן דא, א זאך וואס מ'באקומט נאר מיט תפילה, נאר מיט תפילה באקומט מען עס, הייליגער באשעפער העלף מיר ס'זאל זיין חן דא, מ'זאל זיך ליב האבן, מ'זאל זיך נישט קריגן, ביים רבי'ן איז דאס געווען אזא וויכטיגע זאך, אזא וויכטיגע זאך, מ'קען נישט, איך בעט ענק אלע טייערע טייערע חברים דא, שטעטל איינוואוינער, די גאנצע קהילה וויל איך זאל זיין געבויט נאר ווער ס'האט שלום בית. נאר ווער ס'איז חתונה געהאט האט שלום בית, אן שלום בית גיי ערגעץ אנדערש וואוינען, קריג דיך ערגעץ אנדערש, טו מיר א טובה. אז אונז וועמיר האבן שלום בית וועמיר האבן אזאנע געזונטע קינדער, אזעלכע גוטע קינדער, מוצלחים, שענסטע, שטערקסטע, געזונטסטע קינדער קומען פון שטובער וואס וואס טאטע מאמע האבן זיך ליב, און דארט ווי מען קריגט זיך קומען קינדער זענען בעלי מומין, נישט זאגן מער, בעלי מומין. קינדער וואס קומען פון משפחות מ'קריגט זיך, בעלי מומין, מען וואקסט אויף מיט א פחד, די טאטע האט געשריגן, די מאמע האט געשריגן, וואס גייט יעצט זיין, וואו וועל איך מוזן גיין, גיי מיך גט'ן, די קינד, דו האסט געשריגן איך גיי מיך גט'ן, דו כאפסט נישט אז די קינדער ליגן יעצט אין בעט, קענען שוין נישט איינשלאפן, וואו וועל איך גיין, וואו וועל איך גיין. כאפט נישט, די קינדער כאפן נישט אז ס'איז א ווארט וואס מ'זאגט אזוי, איך גיי מיך גט'ן, קינדער האבן שוין א פאר מורא'דיגע פחד, מורא'דיגע פחד, איך גיי מיך גט'ן, וואו וועל איך גיין, איך גיי דא, איך גיי דארט, טאטי האט נישט ליב, איך דארף טאטי, איך דארף מאמי, ווער איז מיר ענדערשער, א פחד א שרעק. דארף אריינלייגן דעם אלע כוחות אין די וועלט אז עס זאל זיין שלום, איך בין קיין סקיפ אנע דרעסעס, גארנישט, איך וועל אלעס מוותר זיין אבי צו האלטן מיין שטוב.

און ער נעמט פאר זיין טאכטער נעמט ער אן עם הארץ, אזוי ווי ער נעמט זיין טאכטער לייגט ער אריין אין א לייבן גרוב, ווייל אזוי פירט זיך אויף איינער וואס גייט נישט בדרך התורה, איינער וואס הייסט עם הארץ, איינער וואס לערנט נישט, ער גייט נישט אין שול, ער ליינט נישט קיין קרישמע, און ער שיקט נישט די קינדער אין חדר, א פרייע, איינער וואס האלט נישט קיין, פונקט ווי א חיה. אזוי גייט ער צו א עסן ער האקט און ער מכה ודורס, אזוי אזוי אזוי לעבט ער מיט די ווייב, קוקט נאר אויף זיך, זיינע אייגענע הנאה, זיינע אייגענע אינטערעסע, גארנישט מער פון דעם. תלמיד חכם מפייס, דאס הייסט מפייס, תלמיד חכם מפייס, ער האט זיך קיינמאל נישט געקריגט, אבער די וועלט איז אנגענומען מפייס מיינט אז נאכן זיך צוקריגן בעט מען זיך איבער. בעט מען זיך איבער, מען בעט זיך אלץ איבער, מען רעדט שיין, נאכאמאל שיינע ווערטער און נאכאמאל שיינע ווערטער. א מענטש טראכט אז איך וועל מאכן אזוי, איך וועל פארלאנגען פון מיין ווייב אזוי, דעמאלטס וועל איך, דעמאלטס וועל איך זיין זאט און איך וועל. דאנק דעם אייבערשטן אז דיין ווייב איז מיט דיר און דו האסט. שוין, די אייבערשטער העלפן אז אונז זאל מיר פאלגן דעם הייליגן רעבן. אפאר זאכן, יעדן טאג אביסעלע חומש, אביסעלע משניות, און אביסל אסאך רעדן צו די אייבישטער, און אסאך אסאך זיין פרייליך, נאר זיין פרייליך, מען קומט אריין אין בית מדרש, כאפ א כאפ א חבר גיי א טאנצל, מענטשן וועלן זאגן עס איז נישט קיין נארמאלע פלאץ, דאס זאגט מען שוין סיי ווי סיי, יעצט כאטשיג זיך זיין פרייליך, יעצט זיך כאטשיג זיין פרייליך, יעצט זיך כאטשיג זיין פרייליך,

לאז אפ דיין ווייב, לאז זי, אז זי וויל קען זי אויך טאנצן, טאנץ, טאנץ, צינד אן א הויכע טעיפ און הייב אן גיי, גיי, גיי א קאדאטשקע, גיי א ריקוד, די פיצעלע קינדער וועלן מיטטאנצן מיט דיר, ס'איז א זייער אינטערעסאנטע זאך, איך קום אהיים, יעדן טאג הייב איך אן טאנצן, און די גרויסע, נאכאמאל נישט. נישט די מתנגדים אויפן רעבן אבער אבער ער איז יעצט אין די מוד פון טאנצן האלט אינמיטן א געים ער זיי שפילן יעצט מאנאפעלי איך ווייס טאטי וויל יעצט טאנצן די קליינע לויפן אקעגן ווילן נאר טאנצן און איך וויל שוין גיין עסן סאפער נו טאנצן טאנצן וויל נאך טאנצן מחי' אזוי מען קומט אהיים טאטי קומט אהיים פרייליך מען טאנצט אביסל אבער די שכנים ווילן ארויסהערן מוזיק. און וואס הערט מען ארויס פון דארט? וואס הערט מען ארויס פון דארט? קולות וברקים, מענטש, מ'קריגט זיך, מ'שרייט, אסאך מאל טראכט מען, רבונו של עולם, וואס טוט מען דא? וואס טוט מען דא? איך האב א שכן וואס איך טראכט, לאמיך קודם אריינקלאפן בארגן א מילך, אפילו איך דארף גארנישט, קודם וועט זיך אלעס בארואיגן, ווייל, ששש, שכן איז דא, קודם בארג איך עפעס. מ'דארף זיך שמור האבן, מ'צינד אן, מאך, מאך לעבעדיג, פרייליך, שוין. געדענק איך האב חתונה געהאט און עס איז געווען אזא אזא פאני זאך ביי אונזער משפחה, הויעך מוזיק אינדערהיים, מיין ווייב, נישט איך קום פון א שטוב וואו ס'איז דא הויעך מוזיק און נישט מיין ווייב קומט פון א שטוב פון הויעך מוזיק, סאו שוין האב איך נישט געקענט אנצינדן הויעך מוזיק מיט דעם אויפרעגן, שוין מאכן אזוי.

שוין אמאל געזען דיינע קליינע קינדער ווי זיי ווערן פרייליך ווען מען זעט טאטע מאמע רעדן שיין? זיי ווייסן נישט וואס זיי לויפן אהין און צוריק, האסט אמאל, איך ווייס נישט האסט אמאל נאכגענומען, קענסט כאפסט עס נישט, האסט נאכגענומען? פלוצלינג ממש מען האט זיך טאקע ליב און מען רעדט שיין, און די קינדער, קליינע קינדער ווייסן נישט, זיי ווערן אזוי עקסייטעד, אזוי פרייליך, די אייבערשטער זאל זיין נאר פרייליך אינדערהיים.

ערגסטע טאג אין אין אין איך קען נישט נעמען די וואס טוט זיך מיט די פרייליכקייט איך בלייב אינדערהיים ניין דארף זיין אזוי פרייליך און דא אין שטעטל אויכעט מען וועט זיך צוזאם קומען פורים מען דארף נישט נאכלויפן קיין שטאט איך האף צום אייבערשטן דא צו זיין פסח מיט שבועות מיט די אייבערשטנס הילף און אפשר שוין בלייבן דא פאר די קומענדיגע ימים טובים. אבער פורים, מען קומט זיך צוזאם דא, מען מאכט דא, ווי איז פרייליך, אין וויליסבורג איז פרייליך, די קומען אין וויליסבורג און עס וועט דארט זיין מרה שחורה, ווייל אויב איינער מיינט אז ערגעץ איז פרייליך, א גרויסע רחמנות, ווי איז פרייליך? ווי איך בין דארט בין איך פרייליך, ביי מיר אינדערהיים, מען וואשט זיך פאר סעודה, מען צינדט אן, מען קען אפילו אנצינדן די טעלעפאון אביסל הויעך, א ניגון, מען וואשט זיך סעודת פורים, מען קען זיין גוט פרייליך ווי מען איז. נאכאמאל, מען דארף נישט מאכן קיין מחלוקת, די ווייב וויל גיין צו די שווער, מען וויל גיין צו יעדע מאל פאר א יום טוב, יום טוב וואלט דאך געדארפט זיין די שענסטע צייט, עס הייבט זיך אן, גיין דא, גיין דא, גיין דא, גיין דא, איך מאך צו מיינע אויגן, כאפ מיך אן, טראג מיך ווי דו ווילסט, ווי ווילסט איך זאל זיין יום טוב, דיין מאמע ביינאכט און מיין באבע צופרי און נאכמיטאג דארט, פיין! און מאכט מען אזוי די פלאן, איך מיר גיין אויפעסן דאס געזונט יעדע יום טוב, צו פסח מיר גיין דא אדער דא, דא אדער דא אדער דא אדער דא, ווי דו ווילסט, מיין ליבע ווייב, וויהין וועט מען זיין פסח, ווי, אינדערהיים, ביי דיין טאטע, ביי מיין טאטע, ביי דיין באבע, ווי, איך גיי נישט צו דיין טאטע ווייל דארט איז נישט דא די גוטע לאקשן, די פסח'דיגע לאקשן, ניין ער גייט נישט, ער דארף אביסל לאקשן מיט זופ. א בעיבעלע. אגעין, דו לאך, לאך. און באלד וועסטו מיר קומען זאגן האסט טאקע געטראפן א, טאקע געטראפן א מענטש וואס אזוי רעדט ער. יעדע שטיק צייט האב איך א אינגערמאן זאגט מיר, איך האב נישט געקענט גלייבן, איך האב געטראפן א מענטש וואס ממש, ממש די שיעור. ממש די שיעור. איך האב געמיינט ס'איז א געמאכטע זאך וואס מ'זאגט ביי די שיעור. ער גייט נישט אהין דארט ווייל דארט איז נישט דא די גוטע חרמזלעך, ווי ווי ווילסט איך זאל זיין יום טוב דא, לייג מיך אראפ דא און און איך וועל זיין פרייליך דא, ניין אבער איך מוז גיין, מוז גיין צו די ראש ישיבה, טוטס מיך א טובה, לאטס אפ, שוין, יוצא געווען, איך בין דא סך הכל אזא שופר איבערצוגעבן אביסל שכל וואס איך געהערט פון מיין ראש און.